מאָסיע זשעלעזניאַקאָװ? הײַנט פֿרי האָט מען אים געפֿונען אױפֿן בױדעם פֿון אינסטיטוט. ער איז געהאָנגען אױף אַ שטריק, װעלכן ער האָט נעכטן באַקומען. פֿאַר װאָס? פֿאַר װאָס האָט ער דאָס געטאָן? האָט שװאַרץ אױסגעשריִען. מיר האָבן אים ניט געענטפֿערט. דאָס איז געװען איבעריק. מיר אַלע דרײַ האָבן געװוּסט דעם ענטפֿער, און דער דירעקטאָר פֿון אינסטיטוט האָט עס אױך גוט פֿאַרשטאַנען, װען ער האָט אומזיסט געװאַרט אין זײַן קאַבינעט אױף מאָסיע זשעלעזניאַקאָװן, װאָס האָט באַדאַרפֿט אים הײַנט געבן אַן ענטפֿער אױף דער גאָר קלײנער פֿראַגע זײַנער, צי װעט ער זיך שמדן צו װערן אַ פּראָפֿעסאָר אָדער ניט.

דאס ערשטע וואס איך האב געטון איז געווען אויפצוזוכן מיינע אלטע פריינט איזידאר זאבלודאווסקי און יעקב קופריץ, די חברים פון מיין ביאליסטאקער יוגנט. זיי ביידע האבן מיט אפאר וואכן צוריק געקראגן זייערע דיפלאומען און זיינען איצט אויסגעשטודירטע אינזשענירן. אזוי ווי זיי האבן דערווייל גארנישט וואס צו טון, האבן מיר באשלאסן צו פארברענגען דעם זומער אינאיינעם אין דובעלן. מיר, די אינזשענירן, האבן געדונגען א גרויסע שיינע דאטשע ביים ברעג פון ים און געוואוינט אלע צוזאמען, איין יונגע ווילדע זארגלאזע מענער משפחה, מיינע ביאליסטאקער חברים, שווארץ און איך, און אויך דער באלעבאס פון דער דאטשע, באומגארטען, א מוזיק לערער, וואס האט געהאלטן איין צימער פאר זיך. באומגארטען, דער באלעבאס, איז געווען דער אומגליקליכסטער מענטש אין גאנץ דובעלן, מיר זיינען אים דערגאנגען די יארן. ווען ער איז געקומען צו פארן פון ריגע שפעט ביינאכט, האט ער געפונען אין זיין בעט א פרוי מיט א גרויסן אלטמאדישן הוט מיט קאקעטישע שיכלעך, אזוי איז זי געשלאפן באדעקט מיט זיין, באומגארטנ'ס, קאלדרע. לעבן איר, אױף דעם טיש, איז געלעגן אַ צעטעלע אָנגעשריבן אױף דײַטש, ביטע מיך ניט צו װעקן, איך בין מידע. דאָראַ. װאָס דער צעפּוזשעטער דײַטש האָט בײַ זיך געטראַכט װעגן דעם, האָבן מיר זיך דערװוּסט מאָרגן פֿרי, אָבער דערװײַל, װאָס האָט ער געקאָנט טאָן? א מענטש געפינט אן אומבאקאנטע פרוי וואס איז אריינגעקראכן אין זיין בעט מיטן הוט און מיט די שיך, און אין צעטעלע בעט זי ער זאל זי ניט וועקן. ווער איז דאס די דארא? וואס פאר א רעכט האט זי אריינצוקריכן אין זיין, באומגארטנס, בחור בעט? און ניטא ביי וועמען זיך נאכצופרעגן, ווייל אלע קווארטיראנטן שלאפן שוין.

גאנץ פרי איז באומגארטען שוין ווידער אין הויז, גייט ארום, קרעכצט ווידער און ווארט מיט אומגעדולד ביז עס וועט זיך אויפכאפן יאזעפכען זיין ליבלינג דער שטיפער וואס בארימט זיך אז ער איז א שרייבער, זיכער א ליגן, ווייל ווי קען אזא שטיפער און קאטאוועס טרייבער זיין א שרייבער? ווען איך, דער יאזעפכען, האב זיך אויפגעכאפט, איז באומגארטען מיך באפאלן מיט פראגעס.

באומגארטען איז אזש געווארען בלייך פון מיין פרעכקייט, געוואלט צוריק האלטען מיין האנט, אין דעם מאמענט איז דארא צעפאלען געווארען אין קליינע שטיקלעך, פון איר בויך האבן זיך ארויס געגליטשט דריי האנטעכער, עטליכע ביכער און א שאך ברעט, פון איר קאפ א טשייניק און אלטע שיך. דארא איז געווען א טשוטשעלע, ניט קײן לעבעדיקע פֿרױ. אַזױ װי קײן איבעריקע ריפּ האָב איך צופֿעליק ניט געהאַט, זײַנען אַלטע שיך און אַ טשײַניק און אַ פּאָר האַנטעכער אױך גוט געװען. נײן, עס קען ניט זײַן, אַז דו ביסט אַ שרײַבער, האָט באַומגאַרטן מיט איבערצײַגונג אַרױסגערעדט און אָנגעהױבן ניסן, דאָס האָב איך פֿון דײַן דאָראַן פֿאַרבראַכט די גאַנצע נאַכט אין דרױסן, צוליב װאָס? צוליב װעמען? מיינע שטיפערייען זיינען באלד געווארן באקאנט אין גאנץ דובעלן. מענטשן האבן אנגעהויבן ניט נעמען מיך ערנסט. איך האב געוואוסט וואס מען רעדט וועגן מיר, אבער דאס האט מיר ניט פארשאפט קיין זארגן. זאלן זיי נאר ניט רעדן וואס און ווי אזוי איך שרייב, דאס איז ניט זייער זאך. און כדי זיי זאלן זיך ניט אריינמישן אין דעם וואס איז אזוי טייער און נאנט צו מיין הארצן, איז בעסער צו שפאסן, צו שטיפן, צו טרייבן אומזין. אָט דאָס מאָדנע שעמען זיך פֿאַר מײַן פּראָפֿעסיע, פֿאַר דעם, װאָס איך בין אַ שרײַבער, האָט מיר אָפֿט פֿאַרשאַפֿט אומאָנגענעמע מאָמענטן. נאָך אַ לאַנגע צײַט שפּעטער, װען איך בין שױן אַרױס פֿון דעם דאָזיקן פּעריאָד פֿון מײַן לערנען, האָט מיך פֿאַרפֿאָלגט אָט דאָס געפֿיל, כאָטש איך האָב שױן ניט געהאַט אײגנטלעך מיט װאָס זיך צו שעמען. מײַן לײַכטקײט, װעלכע מענטשן האָבן מיר אָפֿטמאָל פֿאָרגעװאָרפֿן, איז גאָרניט געװען אַזױ לײַכט. זי האָט געהאַט אַ זין. אין גיכן איז צוגעקומען צו אונזער פרייליכער זאָרגלאָזער משפּחה אַ נייער מיטגליד, וועלכן מיר האָבן באַלד זייער ליב באַקומען. פאַרוואָס האָט דעם אַכצן יאָריקן בחור דווקא געוואָלט זיין מיט אונז, מענטשן אַ סך עלטערע פון אים, איז געווען אומקלאָר. ער איז געווען ווייניק געבילדעט, האָט שלעכט גערעדט רוסיש און געהאַט אין קאָפּ נאָר איין זאַך, צו ווערן א זינגער. דער זין פון א באשיידענעם יידישן שניידער האט געהאט א רייכע מעכטיגע באריטאן שטימע. זיין לערער, דער באוואוסטער יידישער זינגער יאדלאווקער, האט זיך אויסגעדריקט אזוי, דאס בחור'ל וועט ווייט גיין, ער וועט נאך אויסוואקסן. אויסוואקסן האט יאדלאווקער געמיינט אין מוזיקאלישן זין, ווייל וואוהין און צו וואס דארף נאך וואקסן א בחור'ל וואס איז איבער זעקס פוס הויך? ער האט געהאט ברייטע, מעכטיגע אקסלען און א ברוסט ענליך צו א פאס, גרויסע קרעפטיגע הענט און פיס. א ריז פון אכצן יאר. מען האט געקאנט אים געבן דרייסיג און נאך מער, ווייל מאדנע. זיינע האר זענען שוין געווען גרוילעך אין אזא יונגן עלטער. דער נאמען פון דעם דאזיגן וואונדערקינד איז געווען יוזעף שווארץ. איך בין געווען אויף דעם ערשטן קאנצערט וועלכן ער האט געגעבן אין זיין לעבן, ס'איז געווען א געווענליכער זומער קאנצערט. יעדער זומער פלאץ ווייס פון אזעלכע קאנצערטן. א גרופע דאמעס, גוטע נשמות, גייען ארום און בעטן אייך אומבאדינגט צו קומען, איר וועט פארדינען א מצוה, ער אדער זי איז א גרויסער טאלאנט, מען דארף העלפן, מען דארף עפעס טון, און אזוי ווייטער. דאס זעלבע איז געווען דא, מיר האבן זיך פארזאמלט אין א זאל און זיך צוגעהערט צו דעם וואס דאס וואונדערקינד, דער אכצן יאריגער ריז מיט די פריצייטיג פארגרויטע האר, האט פאר אונז געזונגען, פארשטייט זיך מען האט אפלאדירט, ווער אפלאדירט דאס ניט אויף זומער קאנצערטן? יא, א שטימע, א רייכע שטימע, אבער מען דארף זיך לערנען, אסאך לערנען, און דעמאלט וועט אפשר יאדלאווקער זיין גערעכט, יוזעף שווארץ וועט ווערן א נאמען. באמערקונג. יוזעף שווארץ איז טאקע געווארן א נאמען, און גאר א גרויסער נאמען, איינער פון די שענסטע פרעכטיגסטע באריטאן זינגער פון דער וועלט. ווען מיט א יאר פופצן אדער מער צוריק איז יוזעף שווארץ געקומען קיין ניו יארק האב איך אים באזוכט, ער איז געווען שוין דעמאלט פארהייראט מיט א רייכער אלמנה א מולטי מיליאנערשע, ער האט געוואוינט אויף פארק עוועניו אין א זייער רייך הויז מיט אזעלכע פאנטאסטישע שטולן אז עס איז כמעט געווען א מאטערניש צו זיצן אויף זיי און ווארטן. אבער איך האב זיך דערווארט. עס האט זיך באוויזן א ריז מיט דיקע גרויע האר און א ליבליכן שמייכל אויף דעם שיינעם סימפאטישן פנים. ער האט געהאלטן אין ארונטערגיין די טרעפ און געזונגען פאר זיך מי מי מי ווי עס טוען זינגער ווען זיי זענען באזארגט וועגן זייער שטימע, ווי גייט עס דיר יוזעפכן, מי מי מי, דא רע מי מי. מיר האבן זיך ארום געכאפט און ער האט אלץ געזשוזשעט זיינע איבונגען מי מי מי, ביז ער האט ענדליך געכאפט דעם ריכטיגן טאן און זיך איבערצייגט אז ער האט נאך די שטימע. איך האב אים געבעטן ער זאל געבן געלט, ניט מיר, נאר די ציוניסטן, וועלכע וויסנדיג מיין פריינטשאפט מיט דעם מולטי מיליאנער האבן מיר געשיקט צו אים. קיין סענט האב איך ניט געקריגן. אנשטאט דעם אבער האב איך זיך דערוואוסט וואס עס מיינט צו זיין דער מאן פון אן אמעריקאנער מיליאנערשע. דאס געלט האט זי, ער האט בלויז דאס ווייב, די אלטע ווייס האריגע אלמנה פון א פארשטארבענעם קאווע קיניג. זי גיט אים יא געלט, אבער נאר אויף דעם וואס איז פארבונדן מיט זיין קאריערע, אויף גוטע קליידער, אויף ארומפארן, אויף פובליסיטי, אבער פאר פאלעסטינע וועט זי ניט געבן. מיט א פאר יאר שפעטער איז מיין ארעמער מיליאנער פלוצים געשטארבן פון א הארץ קראנקייט. די שיינע זארגלאזע זומער טעג פון דובעלן האבן זיך ווייטער געצויגן, מארגן דארף איך גיין אין וואלד, מארגן דארף איך באזוכן מיין נאטשאלעסטווע דעם היגן וואלד מייסטער גאראדעצקי, האב איך צו זיך געזאגט עטליכע מאל, אבער איך בין ניט געגאנגען. די זון שיינט אזוי שיין, דער ים בעט זיך ביי אייך איר זאלט זיך אריינווארפן אין אים און ארומשווימען אין די בלויע דורכזיכטיגע וואסערן, און אין אוונט שפילט דער סימפאנישער ארקעסטער אונטער שנעפאגטס שטעקעלע, וואס מיר וואלד, ווען מיר וואלד. דער סימפאנישער ארקעסטער האט געשפילט טשייקאווסקי'ס מוזיקאלישע צוואה, זיין זעקסטע סימפאניע. די העלע שטערן האבן געשיינט אין טונקעלן הימל, די ביימער זענען געווען שווארץ, די נאכט האט ארויפגעווארפן אויף מאיארענהאף איר שענסטן כישוף. מיר, דאס פובליקום, זענען ארומגעגאנגען אהין און אהער.

אמת וואס זי איז. א הויכגעוואקסענע פרייליין אין א ווייסער לאנגער פעלערינע וואס מען טראגט אפשר אין פאריז אבער זיכער ניט אין ריגע, און אין א ברייטן שווארצן הוט און מיט א לאנגן שווארצן פעדער באווייזט זיך אין מוזיק גארטן. זי באוועגט זיך שנעל, זי האלט זיך פריי, גראציעז מיט אומגעווענליכער עלעגאנץ. זי קומט נענטער,

פון וואנען האט זי זיך פלוצים גענומען? זייער שפעט בין איך איינגעשלאפן יענע נאכט. אויף מארגן האט די יונגע ווענוס זיך ווידער באוויזן. א דאמע פון מאסקווע האט מיך צוגעפירט צו איר און מיך פארגעשטעלט. יעווגעניע איוואנאוונא זילבערבערג איז געווען איר נאמען. איר טאטע איז געווען א איד, א געוועזענער איד, ווי דאס באווייזט שוין די מאדנע קאמבינאציע פון איוואן און זילבערבערג. אלזא איז יעווגעניא געווען א אידישע, אויב נישט נאך דער רעליגיע איז נאך דעם בלוט. איך בין געווען ערשטוינט ווען איך האב זיך דערוואוסט אז זי איז ניט מער ווי אַכצן יאר אלט. כמעט א קינד, אבער וואס מער איך האב זיך צוגעקוקט צו איר, אלץ מער האב איך פארשטאנען אז זי איז ווייט ניט קיין קינד. פון דער נאנט האט איר שיינקייט געשטראלט נאך גלענצנדיקער, ווייל אינאיינעם מיט איר אומגעהויערן חן, מיט איר גראציע, האט אויך געווירקט די שטארקע פערזענליכקייט, וואס האט אויסגעשטראלט פון איר. און נאך א שטריך פון א ספעציעלן חן האט זי געהאט, זי האט נישט געקענט אויסרעדן דעם בוכשטאב ר', געוואוסט וועגן דעם, געקעמפט מיט דעם, אבער באזיגט געווארן. און דאס האט איר פארדראסן. ביי איר האט דער הארטער רוסישער ר' געקלונגען גאר ווייך, ווי א גימל אדער א ה', אדער ביידע צוזאמען. דאס האט איר צוגעגעבן א מאדנע קינדישע אומבאהאלפנקייט וואס איז געווען אזוי הארציג אז אפט מאל האב איך זיך ניט געקאנט צוריקהאלטן פון א שמייכל, וואס איז דורכאויס ניט באליידיגנדיג, גיכער פארקערט. אבער יעווגעניא האט זיך פארט געבייזערט, ניט אזוי אויף מיר, ווי אויף זיך אליין, אויף איר צונג וואס קאן נעבעך ניט באקעמפן דעם פאסקודנעם רעש. באמערקונג. דער לעזער, דער גזלן, כאַפּט זיך שױן, האַ? פֿרײַנט דימאָװ האָט זיך שױן פֿאַרליבט אין דער נײַער באַרישניע און לױבט ביזן הימל איר זעלטענע שײנקײט, איר חן און אַזױ װײַטער. אָבער אַזױ שטאַרק פֿאַרליבט אין יעװגעניען בין איך ניט געװען. נאַטירלעך, אַז זי איז מיר זײער שטאַרק געפֿעלן, און אפֿשר אַ ביסל מער װי דאָס. װעגן איר רעדן אױך אַנדערע מענטשן. מיט א פאר יאר נאך דובעלן איז מיר אויסגעקומען צו ליינען דעם נייעם בוך פון דעם באוואוסטן רעוואלוציאנער טעראריסט באריס סאווינקאוו, פסעוודאנים, ראפשין, קאָן בלעדני, דער פערד, דער בלאסער. אינעם בוך, וואס איז איבערנאכט באקאנט געווארן אין גאנץ רוסלאנד, איז באשריבן א יונג מיידל פון אומגעהויער שיינקייט, דער נאמען איז ניט דערמאנט, אבער איך האב באלד דערקענט די באשרייבונג פון א קאסטבארן רינג ווער דאס מיידל איז. יעווגעניא, וויפיל מאל האב איך געזען דעם דאזיגן רינג, געשפילט זיך מיט אים, אפילו געטראגן אויף מיין פינגער. וואס פאר באציאונגען עס זענען געווען צווישן סאווינקאוו ראפשין און יעווגעניא'ן האב איך דאמאלט נאך ניט געוואוסט. דאס הארץ האט זיך מיר אפגעשטעלט לייענענדיג קאן בלעדני. נאך שפעטער, זייענדיג שוין אין אמעריקע, האב איך געפרעגט רוטנבערגן צי אים איז אויסגעקומען זיך צו טרעפן מיט יעווגעניען. יא, האט ער געענטפערט, און זיין הארטע פנים האט אויפגעבליעט, זי איז די שענסטע פרוי וואס איך האב געטראפן אין מיין לעבן. און רוטנבערג איז ווייט ניט געווען אזא מענטש וואס האט זיך געווארפן מיט קאמפלימענטן, בפרט וועגן אזא טעמע ווי שיינע פרויען. ס'איז פאראן א רוסיש ווערטל, איז-זא דערעוויעוו ניע ווידאט ליעסא. צוליב די ביימער זעהט מען ניט דעם וואלד. איך האב מיין וואלד ניט געזעהן, ניט צוליב א בוים, נאר צוליב א בלום. א מענטשליכע בלום האט זיך צובליט און פארשטעלט דעם וואלד, דעם לעסניטשי גאראדעצקי, מיינע פראפעסארן, מיין דיסערטאציע וועלכע איך האב געדארפט אנשרייבן, יעדע פרייע מינוט, און איך האב געהאט גענוג פרייע מינוטן, האב איך אויסגענוצט צו קענען זיין לעבן יעווגעניא'ן. זי האט געוואוינט צוזאמען מיט איר מוטער און יינגערע שוועסטער, וועלכע איז געווען ניט מער ווי פערצן יאר אלט. יעווגעניא האט אויך געהאט א ברודער, אבער צוליב פארשיידענע סיבות, איך האב זיך שפעטער דערוואוסט וואספארא סיבות דאס זענען געווען, האט זי און די מאמע ניט גערעדט וועגן אים. די מאַמע איז געװען אַ שטילע ייִדישע פֿרױ, באַשײדן און שװײַגנדיק, װי איך פֿאַרשטײ, איז אױך געװען אַ געשמטע, אַזױ װי דער טאַטע. צי איז יעװגעניאַ געבױרן געװאָרן אין קריסטלעכן גלױבן, אָדער די עלטערן האָבן זי אַרײַנגעגעבן אין דער קירך, װען זי איז נאָך געװען אַ קינד, דאָס װײס איך ניט. דוכט זיך, אַז דאָס לעצטע איז ריכטיקער. אינגיכן האָב איך זיך דערוווּסט, אַז כאָטש זי איז געווען אַזוי יונג, האָט זי שוין געשפּילט אַ טראַגישע ראָל אין לעבן פֿון אַ געוויסן אינזשעניער ווערנער. ער איז געווען פֿערציק יאָר אַלט, ווען ער האָט פּלוצלונג זיך געטראָפֿן מיט יעווגעניען און באַלד זיך פֿאַרליבט אין איר. דאָס איז געווען זײַן אומגליק. אויף וואָס האָט ער דאָ געקאָנט האָפֿן? ווערנער האָט פֿאָרגעשלאָגן אַ חתונה, יעווגעניאַ, דעמאָלט, באמת נאָך אַ קינד, האָט זיך צעלאַכט מיט איר שיינעם זילבערנעם קורצן געלעכטער, וואָס האָט נאָך מער אונטערגעשטראָכן איר צויבער. ווערנער איז אַוועקגעפאָרן דערצו זיך אויף אוראַל, וואו ער האָט געהאַט אַ גוטע שטעלע, און פּלוצלונג האָט ער זיך אַריינגעוואָרפן אין אַ טיפער שאַכטע, מיין, און אויף אַזאַ אופן פאַרענדיקט זיין לעבן. עס איז איבעריג צו דערמאנען אז די דאזיגע געשיכטע האט זי געמאכט נאך אינטערעסאנטער אין מיינע אויגן, א מאן האט זיך געטויט צוליב איר, ווי ראמאנטיש, מען קען שטארבן צוליב איר? אויסגעצייכנט, הייסט עס אז מען דארף שפילן דעם זיסן דעם געפערליכן שפיל ווייטער. ווען זעען מיר זיך ווידער יעווגעניא איוואנאוונא? מארגן פארמיטאג אין סימפאנישן גארטן? א דאנק.

בעלגיע? האב איך זיך געוואונדערט, צו וואס? באזעצט זיך אין דער שטאט ליעזש? האט זי ארויסגערעדט אזוי ווי דאס זאל געווען די סאמע פאסיגסטע זאך פאר מיר. פארוואס גראד ליעזש? ווייל איך וויל דארטן זיין. איך לערן זיך דאך אין ליעזש. ווייסט איר דאס ניט? ניין, איך האב דאס ניט געוואוסט. איר לערנט זיך? זייער פיין, אבער וואס וועל איך דארטן טון? האב איך געפרעגט. זי האט מיר צוגעווארפן איר העלן, אפענעם און אין דער זעלבער צייט באהאלטענעם בליק, און גאנץ איינפאך, אן שום אנשטרענגונג אדער געמאכטקייט זיך ערקונדיגט, ווייסט איר ווי צו מאכן א באמבע? וואס איז דאס געווען? א וויץ? וואס פאר א וויץ האט דאס געקאנט זיין? איך האב זיך נאכניט אויסגעלערנט, האב איך ארויסגערעדט שפאסיג כדי אויפצוהאלטן דעם וויצירן. דארטן וועט איר זיך אויסלערנען, איז געווען איר ענטפער. איך האב געקוקט אויף איר, געוואלט וויסן וואס דאס מיינט, אבער שוין האט זי געביטן די טעמע, גענומען רעדן וועגן עפעס אנדערש.

ווער ווייסט, זאל איך טאקע פארן קיין ליעזש? פארוואס ניט? און פארוואס יא? פארן? ניט פארן? פארן? די צייט איז ווייטער געגאנגען, דער שיינער זומער האט געהאלטן ביים פארשווינדן, עס האט אנגעהויבן רעגענען, עס איז געווארן קאלט ביינאכט, דער ים האט זיך געבייזערט. יעווגעניא האט מיר געזאגט אז זי קלייבט זיך אוועקפארן. קיין ליעזש? יא. מיט דער מאַמען? ניין, אַליין. די מאַמע און די שוועסטער פֿאָרן צוריק קיין מאָסקווע. און וואָס לערנט זי זיך אין ליעזש? אויף צו ווערן אַ מאָלערין. אַ מאָלערין גאָר? האָט זי טאַלאַנט צו דעם? אָ, יאָ, זיכער, אַזוי זאָגן אירע פּראָפֿעסאָרן. יעווגעניאַ האָט פֿאַרלאָזן דובעלן און דער אָרט האָט פֿאַרלאָרן פֿאַר מיר יעדן אינטערעס. מיין וואַלדאַרבעט איך האב זי סיי ווי פארנאכלעסיגט, איצט איז געווען שוין צו שפעט עפעס צו טון וועגן דעם. דער מאנאט אויגוסט האט געקלאפט ביינאכט מיט דער אריינגאנג טיר, האט געריסן די פענסטער פארהאנגען בייטאג, האט אויסגעלאשן אלע בלומען, ארונטערגעריסן בלעטער פון די ביימער און קוסטעס, אלע פארן אוועק, איך דארף אויך פארן. פארן סאמי פארלאזן דובעלן האב איך געקריגן פון יעווגעניען א פאסטקארטל אנגעשריבן מיט בליישטיפט. דער אינהאלט איז געווען א קורצער, קעניג, געדענק וועגן די איינוואינער פון אטען. מיר האבן קיינמאל ניט גערעדט וועגן דער גריכישער שטאט אטען און וועגן איר קעניג אויך ניט, און דאך בעט יעווגעניא איך זאל געדענקען, איך זאל ניט פארגעסן, וועמען? נו, די איינוואינער פון דער דאזיקער שטאט, ווער זענען זיי אבער וואס איך דארף זיי געדענקען? זיכער מיינט זי דאך דערמיט עפעס אנדערש. טא פארוואס שרייבט זי דאס ניט אפן, ווי יעדעס מיידל וואלט דאס געטאן? יעדע איינע, יא. אבער ניט זי, די שטאלצע פרינצעסין. איך האב געדרייט אהער און אהין, אבער ווי איך האב עס ניט אויסגעלייגט, האב איך זיך געפילט גליקלעך. אין דער געהויבענער שטימונג בין איך אנגעקומען צוריק אין פעטערבורג. די שטאט קאמיסיע פון פראפעסארן האט געוואלט וויסן וואס אזוינס האב איך אויפגעטאן אין די דזשונגלס פון דער שלאקסקאיע לעסניטשעסטווא. זייער ווייניג האב איך געקאנט זיי דערציילן. נו, האבן זיי מיר דערציילט מער. די שטאט קאמיסיע האט איינשטימיג באשלאסן אז איך בין ניט ווערד באלוינט צו ווערן מיט דעם דיפלאם 'אוטשאני לעסאוואד'. געלערנטער וואלדמייסטער. דאס איז געווען א גרויסער קלאפ פאר מיר, כאטש איך מוז צוגעבן אז איך האב דעם דאזיגן קלאפ כשר פארדינט. וואס וועט איצט זיין? קיין דיפלאם? קיין וואוינרעכט? ארויסגעווארפן די ארבעט פון זעקס יאר? אבער אויף מארגן האט זיך ארויסגעוויזן אז די סיטואציע איז גארניט אזוי שווארץ. אין דער קאנצעלאריע פון דעם אינסטיטוט האט מען מיר דערקלערט אז איבער א יאר זומער וועט מען מיך ווידער אוועקשיקן אין א וואלד דארטן פארצוברייטן מיין ארבעט. דאס איז איינס. צווייטנס, וועט דער אינסטיטוט מיר געבן א ספעציעלן דאקומענט וואס וועט מיך באשיצן פון ווערן ארויסגעשיקט פון פעטערבורג. און נעקסטן זומער, האט דער אינספעקטאר געזאגט, וועלן מיר אייך שוין אוועקשיקן אין א פלאץ וואו עס איז ניטא קיין סימפאנישער ארקעסטער און קיין, איך האב פארשטאנען וואס ער האט געמיינט, קיין בארישניעס מיט פארביגע פאראסאלן וועלן דארטן אויך ניט זיין. נו, גוט.

האט מיך געמאכט גלייכגילטיג ווייניגסטנס אויף א צייט צום טעאטער, אחוץ דעם האב איך ניט געהאט קיין פאסיגן טעאטער צו וועלכן זיך צו ווענדן, מיט דעם מאלי סוווארין'ס טעאטער האב איך נאך די קאנטראבאנדיסטן אלץ איבערגעריסן. אין דעם קייזערליכן אלכסנדר טעאטער וועט מען א אידן קיינמאל ניט אריינלאזן, איך דארף אפילו ניט חלומ'ען וועגן דעם. צו דער צייט האבן עקזיסטירט אין פעטערבורג נאך צוויי פריוואטע דראמאטישע טעאטערס, און ביידע זיינען געווען אין די הענט פון פרויען, עלזא שעבאלסקאיא און יאווארסקאיא, שעבאלסקאיא איז געווען א זייער שוואכע שוישפילערין, שוין ניט גאנץ יונג, אן פערזענליכקייט, אן חן, אפילו אן דער נויטיגער טעכניק, דער רעפּערטואַר אין איר טעאַטער איז געווען אַ ווילדער, ניט קיין אינטערעסאַנטער, אָן סיסטעם און פֿירנדיקן געדאַנק. ווען די טירן פֿון דעם טעאַטער האָבן זיך ענדלעך צוגעמאַכט, האָט קיינער ניט געוויינט נאָך דער געשטאָרבענער קונסט.

פאלאוואוי, וואו מען פלעגט ביז דעמאלט איינארדענען אלע סטודענטישע בעלער, איז איבערגעבויט געווארן אין אן אמת'ן טעאטער, וואס איז ביסלעכווייז געווארן דער פלאץ וואו עס האט זיך פארזאמלט א ספעציעלער א געקליבענער עולם. דאס זיינען געווען סטודענטן און סטודענטקעס, ליבעראלע אדוואקאטן, דאקטוירים, אפטמאל לינק-געשטימטע אפיצערן, געווען אזעלכע, פראפעסארן און פארשטייער פון די פרייע פראפעסיעס, מיט איין ווארט, די פרייע דענקענדיגע אינטעליגענץ. ס'איז געווען שווער צו געפינען א מער ענערגישע פרוי אין דער טעאטער וועלט ווי יאווארסקאיא איז געווען. זי האט געשפילט יעדן אוונט, זי האט געמאכט שווערע פראבעס בייטאג, געלייענט פיעסן, אריינגעמישט זיך אין יעדער קלייניגקייט, ניט געהאט גענוג צייט צו עסן, צו שלאפן און געפירט, געשלעפט דעם שווערן וואגן ווייטער. איינמאל, הינטער די קוליסן, האט זי מיר געוויזן א קליינעם גומענעם זאק מיט אייז און געזאגט, אויב ניט דער אייז, וואלט איך ניט געקאנט פארענדיגן די פארשטעלונג. איך האב א שטארקן ווייטאג אין הארצן, און דער זאק מיט אייז מאכט עס גרינגער, לאזט מיך אטעמען. דער רעפערטואר פון טעאטער איז געווען א מער אייראפעאישער ווי א רוסישער. אין יענע טעג זיינען אויפגעקומען פרישע קרעפטיגע טאלאנטן אין דער דייטשער, פראנצויזישער, נארוועגישער, ענגלישער, איטאליענישער און אלע אנדערע ליטעראטורן. די נעמען איבסען, הויפטמאן, זודערמאן,

זיי רעדן דאך ארויס געדאנקען וואס אונזער היימישע צענזור לאזט אונז ניט ארויסרעדן. זיכער איז געווען א צענזור אויף איבסען און האופטמאן, אבער פארט ניט אזא שטרענגע, און גיי מעק אויס ד'אנונציאן מיט זודערמאנען און מעטערלינקען. וואס וועט אייראפע זאגן? יאווארסקאיא האט זיך געסטארעט אריינצוברענגען אן אייראפע אין דעם דעמאלטיקן רוסלאנד, אין דעם איז געווען איר הויפט פארדינסט. אמת, די פֿאָרשטעלונגען אַליין האָבן געליטן אין גאַנצקייט און אויסגעהאַלטנקייט און אָפֿטמאָל פּשוט אין טאַלאַנט, דערפֿאַר טאַקע האָב איך פּערזענלעך ניט ליב געהאַט דעם טעאַטער און ניט געאיילט זיך צו קומען צו אים נענטער, כאָטש איך בין געווען פֿרײַנדלעך מיט אַלע מיטאַרבעטער, אָנהייבנדיק מיט יאַוואָרסקאַיאַ און דעם בילד-שיינעם יונג טאַלענטירטן סטאַר פּאַוועל גריגאָרעוויטש באַראַטאָוו. איר טראכט אז ס'איז טאקע אזא גרויסע פארגעניגן ארומצושפאצירן מיט א יונגן, שלאנקן, אויסערגעווענליך שיינעם מאן וואס איז מיט אנדערהאלבן קעפ העכער פון אייך, און זען ווי אלע פרויען, אבער טאקע אלע, וואס מיר טרעפן אויף נעווסקי פראספעקט, קוקן נאר אויף אים און קיין איין מאל ניט אויף אייך? אז ער ווייסט גארניט דער גזלן וואס מען וויל פון אים און פארוואס מען קען זיך בייזערן אויף אים, גיי דערציילן וועגן וואס עס האנדלט זיך, ער וועט זיך זיכער צולאכן און זיין גערעכט אויך. ווען טשוקאווסקי האט אויסגעפונען דעם אמת, האָט ער זיך ניט געפֿױלט, דער פֿלײסיקער מענטש װאָס ער איז געװען, אַװעקצוזעצן זיך און אָנשרײַבן װעגן דעם זעלבן בוך מײַנעם גאָר אַן אַנדער קריטיק, אַ װײניקער אָנגענעמע, דאָס הײסט, אױב איך בין אַ גנבֿ, בין איך גוט, אױב אָבער אַן ערלעכער אָריגינעלער שרײַבער, בין איך װערט װײניקער. און איך האָב שטענדיק געהאַלטן טשוקאָװסקין פֿאַר אַן אָריגינעלן שרײַבער. אין צוזאמענהאנג מיט מיין בוך און א נייער דראמע וועלכע איך האב צוגעשיקט דעם מאסקווער קונסט טעאטער, האב איך באקומען פון איינעם פון די צוויי דירעקטארן פון דעם דאזיגן טעאטער, וולאדימיר נעמיראוו דאנטשענקא, דעם פאלגנדיגן בריוו, איך געדענק אים נאך ביז היינט צו טאג און וועל אים נאך לאנג געדענקען. איך בין זיכער אז עס וועט קומען א צייט ווען א נייער טעאטער וועט געבוירן ווערן וועלכער וועט זיין אנדערש ווי אונזערער, אדער ער וועט גיין אין אן אנדער ריכטונג, און וועלכער וועט אייך, ליבער דימוב, געבן דאס וואס מיר האבן געגעבן טשעכאוון. איך האב באשלאסן צו פארן קיין מאסקווע כדי נענטער זיך צו באקענען מיט דעם קונסט-טעאטער וועלכער דארף אט אט אפשטארבן און מאכן פלאץ פאר אן אנדערן פאר מיין טעאטער. עס איז ניט מער ווי איין נאכט צו פארן, אבער ווען איר כאפט זיך אויף נעקסטן פרימארגן, זייט איר אין אן אנדער וועלט, אין אן אנדער מדינה, אזוי פארשידן איז מאסקווע פון פעטערבורג. יעדער שטיין, יעדער דאך, יעדער וואראביי אין מאסקווע איז רוסיש. דער פעטערבורגער וואראביי, פארשטייט איר מיך, איז א האלב אייראפעאישער. און אזוי איז דער ווייסער שניי און די לבנה און דאס רעדן און דאס קוקן און דאס לויפן און דאס שווייגן. רוסיש, ביי זיי אין מאסקווע, רוסיש-אייראפעאיש, ביי אונז. דאס ערשטע וואס איך האב געטאן אנקומענדיג אין מאסקווע איז געווען אוועקלאזן זיך אין א געוויסער גאס און אנקלינגען ביי א געוויסער טיר פון א געוויס הויז, דא האט געוואוינט די משפחה פון דער בילד-שיינער מיידל יעווגעניא זילבערבערג וועלכע איך האב געטראפן זומער אין קורארט דובעלן און וועלכע האט זיך געוואונדערט וואס איך, א דערוואקסענער בחור און דוכט זיך ניט קיין נאר, פארשטיי ניט ווי צו מאכן באמבעס. ווי איך האב דערווארט האב איך יעווגעניא ניט געטראפן. איז זי דאך געווען אוועקגעפארן קיין בעלגיע אין דער שטאט ליעזש וואו זי האט זיך געלערנט, איר מוטער האט מיך פריינטליך אויפגענומען, אזוי אויך איר קליינע שוועסטערל. דעם ברודער וועגן וועלכן יעווגעני האט אזוי ווייניג דערציילט האב איך אויך ניט געזען. פון דארטן בין איך אוועק אין קונסט-טעאטער. נעמיראוויטש איז געווען פארנומען מיט א רעפעטיציע. רעפּעטיציעס זײַנען אין דעם טעאַטער שטענדיק אָנגעגאַנגען און, ווי עס זאָל ניט קלינגען מאָדנע, פּונקט אויף פּיעסן, וועלכע זײַנען שוין געווען לאַנג אויפֿגעפֿירט און געשפּילט. איר וועט קומען צו אונדז אין טעאַטער אין אָוונט, וועט איר אַלעמען זען, האָט סטאַניסלאַווסקי געזאָגט און מיך אײַנגעלאַדן צו זיך אין הויז אויף מיטאָג. ער האָט געלעבט ווי אַ מאָסקווער באַרין, פּרץ, און גאָרניט ווי אַ מענטש פֿון טעאַטער. זײַן הויז איז געווען אַן אַלטער פֿאָרנעמער אָסאָבניאַק, ווילע. אַזוי האָבן געלעבט די רײַכע רוסישע סוחרים. סטאַניסלאַווסקי האָט געשטאַמט פֿון אַ רײַכער סוחרים-משפּחה. זײַן אמתער נאָמען איז געווען אַלעקסייעוו. זײַן עלטערער ברודער איז געווען אַ מאָל אין מאָסקווע גאָראָדסקאָי גאָלאָוואַ. מעיאר, און דאס איז ניט קיין קלייניגקייט אין מאסקווע, אן אייפערזיכטיגע שוישפילערין האט אים דערשאסן. איך בין געווען א פרינציפיעלער ליידיגגייער, האט סטאניסלאווסקי מיר אנגעהייבן דערציילן ביים טיש, און א גוטמוטיגער שמייכל האט פארבלאנדזשעט און נישט געקענט ארויסקריכן פון הינטער זיינע דיקע פעך-שווארצע וואנצעס. מיין משפחה האט נישט געוואוסט וואס צו טון מיט מיר, און עפעס מוז מען דאך טון מיט א בחור, ער איז דאך שוין א דערוואקסענער זשלאב. ענדליך האט מיין ברודער געפונען א פאסיגע באשעפטיגונג פאר מיר. זומער פלעגן אין סאקאלניקי, א פלאץ נישט ווייט פון מאסקווע, פארקומען גרויסע סימפאנישע קאנצערטן. גאנץ מאסקווע איז געווען שטאלץ מיט די דאזיגע קאנצערטן. האט מען מיך אנגעשטעלט צו זיין דער זאַװעדויושטשי מענעדזשער פֿון די מוזיק-פּראָגראַמען. די אַרבעט איז געװען ניט קײן אָנגעשטרענגטע, דורכױס ניט. איך האָב געדאַרפֿט באַשטימען, הײַנט גײט מאָצאַרט, מאָרגן, בעטהאָװען. און דער דיריגענט מיט זײַן צױבערהאַפֿטן אָרקעסטער האָט דאָס געשפּילט הײַנט, מאָרגן, איבערמאָרגן.

די ניינטע סימפאני פון טשייקאווסקי. ווען דער דיריגענט האט דאס דערזען, איז ער שיער ניט ארונטערגעפאלן פון זיין פולט. ער האט געכאפט אן איזוואשטיק און ווי א משוגענער זיך אריינגעריסן צו מיין ברודער דעם גאראדסקאי גאלאווא. אויב איר נעמט ניט באלד אוועק פון מיר אייער ברודערוק, וועט זיין אן אומגליק! האט ער געשריען. נאך דעם זעלבן טאג בין איך באפרייט געווארן פון מיינע מוזיקאלישע פליכטן. גיי ווייס אז טשייקאווסקי איז געווען א פויליאק און האט אנגעשריבן ניט מער ווי זעקס סימפאניעס און האט ניט געקענט האבן קיין ניינטע. איז עס טאקע אזוי געווען אדער סטאניסלאווסקי האט אויסגעטראכט די גאנצע מעשה ווייס איך ניט. אבער קענטיג אז ער האט געהאט א גרויסע הנאה פון דערציילן וועגן טשייקאווסקי'ס ניינטע סימפאניע. ער איז גאר ניט געווען אזוי פרעמד אין דער וועלט פון מוזיק, ווייל איידער ער האט אפגעגעבן זיין לעבן און זיינע כוחות דעם קונסט-טעאטער, האט ער אויפגעפירט מיט אמאטארן עטליכע קלאסישע אפערעטעס און געטאן דאס זייער אריגינעל און פרייליך. אין אָװנט בין איך געזעסן אין דעם געמיטלעכן קונסט-טעאַטער און געזען די דראַמע אײנזאַמע מענטשן פֿון הױפּטמאַן. איך קאָן ניט פֿאַרגעסן די שטילע, זײער אײנפֿאַכע סצענע, װעלכע מײערהאָלד, דעמאָלט נאָך אַ שױשפּילער און סטאַניסלאַװסקיס אַ תּלמיד, האָט געהאַט מיט אָלגאַ קניפּער, די צוקונפֿטיקע װײַב פֿון אַנטאָן טשעכאָװ. זײ רעדן װעגן זיך, װעגן דער װעלט, װאָס איז אַזױ פֿרעמד פֿאַר זײ, מען פרעגט זיך וואס אייגענטליך איז אזוינס פאראן אין דער דאזיגער סצענע, א גאר געווענליכער טאג-טעגליכער מענטשליכער געשפרעך. אבער גראד אין דער מענטשליכקייט פון דער סצענע איז געלעגן אזויפיל שיינקייט, אמת און אינערליכע דראמע, אז זי שטייט נאך היינט צו טאג פאר מיינע אויגן. איך בין געווען פארכאפט.

זייער וואונדערבארע רוסישע שפראך, אביסל פרעמד אין איר מעלאדישקייט פאר א פעטערבורגער, האט געקלונגען ווי מוזיק. נאר ווישניווסקי'ס אויסשפראך איז געווען אביסל אנדערש, מיט א קוים הערבארן אקצענט. שפעטער האב איך זיך דערוואוסט אז ער שטאמט פון יידן, און אז זיין אמת'ע נאמען איז ווישניוועצקי. ניט לײַכט איז אים געװען אַרײַנצוקומען אין דעם דאָזיקן טעאַטער. די גרױסע שױספּילערין יערמאָלאָװאַ האָט געבעטן נעמיראָװיטשן פֿאַר װישניעװסקין. איך האָב זיך דערװוּסט, אַז דער אױסגעצײכנטער כאַראַקטער-שױספּילער סאַנין שטאַמט אױך פֿון ייִדן און אַז זײַן אמתער נאָמען איז שײנבערג, אָבער קײנמאָל אין די לאַנגע יאָרן פֿון אונדזער פֿרײַנדשאַפֿט האָט ער ניט דערמאָנט דעם דאָזיקן פֿאַקט. זיין פרוי לידיאה, א קריסטין, איז געווען פאר טשעכאוון דער פראטאטיפ פון נינא אין דער דראמע טשאיקא. אפשר איז זי אמאל געווען א טשאיקא, אזוי ווי מ'שטעלט זיך דאס פאר, אבער ווען איך האב זיך באקענט מיט איר, איז זי געווען שוין אביסל רייף אין יארן, ברייט, דיקלעך, און גארניט טשאיקיש. באמערקונג, סאנין האט אינגיכן פארלאזן דאס קונסט-טעאטער און איז געווארן א זעלבסטשטענדיגער רעזשיסאר. ווען מיט א פאר יאר צוריק האט די מעטראפאליטען אפערי אויסגעפירט עמפעראר דזשאונס מיט לאורענס טיבעט אין דער הויפט ראל האט סאנין רעזשיסירט די אויפפירונג ער איז דעמאלט שוין געווען ארום זיבעציק יאר אלט רירנדיג איז געווען אונזער באגעגענען זיך אונטן אין דער סאבוועי אויף דער זעקס און ניינציגסטער גאס צווישן צוויי עקספרעסן פאמניו ליובליו צעלויו, איך געדענק, איך ליב און קוש אייך, האט ער אויסגערופן, אבער אבער אונזערע עקספרעס צוגן זענען זיך צעפלויגן אין פארשיידענע ריכטונגען. איך שרייב וועגן מיין ערשטע באקאנטשאפט מיט דעם מאסקווער קונסט טעאטער און איך פרעג זיך, וואס האט אייגנטליך פאסירט אין דאזיגן אוונט? אסאך האט פאסירט, מער ווי ווען עס פאסירט טאקע עפעס. אין ווייניגער ווי דריי שעה האב איך דורכגעמאכט א פסיכאלאגישע פארוואנדלונג. איך האב מיטאמאל פארשטאנען זאכן וועלכע איך האב נאכנישט געקענט באגרייפן נעכטן. אין איין רגע בין איך דורכגעגאנגען מיילן פון טעאטער קענטעניש. איך בין געווארן רייכער, דערפארענער, נענטער צום לעבן, צו מענטשן, צו קונסט. די וועלט ארום מיר איז געווארן ברייטער, שענער, צויגן זיך ווייט איבער דעם האריזאנט וואו די וועלט קענטיג ענדיגט זיך, און איך בין שוין ניט געווען פארלוירן אין דער דאזיגער איבערגעבויטער וועלט, אזעלכע פאסירונגען, אנדעם אז עס זאל עפעס פאסירן, זיינען די אמת'ע פאסירונגען, די ווענדפונקטן אין דער ביאגראפיע פון א מענטשן. אויף מאָרגן אָוונט, גייענדיק איבער דעם לאַנגן קאָרידאָר פֿון מײַן לאָסקוטנאַיאַ גאָסטיניצאַ, האָטעל, האָב איך דערזען אויף איינער פֿון די טירן אַ צעטל, שטערט מיר ניט, איך בין קראַנק, איוואַן בונין. ווי עס האָט זיך דאָס מיר געוואָלט זען מיין עלטערן קאָלעגע, דעם הויך-באַגאַבטן שרייבער און דיכטער, אָבער גיי באַקען זיך מיט אַ מענטשן, ווען ער איז קראַנק און בעט, אַז מען זאָל אים צו רו לאָזן. שטייענדיק אַזוי ביי דער פאַרמאַכטער בונין-טיר, האָב איך דערהערט פון אינעווייניק אַן אומצופרידענע שטים, ווער איז דאָרטן? קענטיג דער מאן פון דער אנדערער זייט טיר האט דערשפירט אז עמיצער שטייט דא אין קארידאר און ליינט זיין לעצטע ווערק. ווער איז דארטן? האב איך דערהערט נאך א מער אומגעדולדיגן טאן. איך האב זיך אפגערופן. נו, קומט שוין אריין, האט די שטים געזאגט אביסל מילדער, די טיר איז ניט פארמאכט. אַ דאַרער מאַן מיט אַ קליין שפּיציק אָפּגעשאָרן בערדל, מיט העלע, ניט גאַנץ ווייכע אויגן, מיט אַ שיין פֿאָרמירטן קליינעם קאָפּ, איז געלעגן אויף אַ רויטן, פּלושענעם, אַ ביסל אויסגעקראָכענעם דיוואַן. ער האָט געקוקט און ניט געקוקט אויף מיר. איך קען דאך דעם פראפעסיאנעלן שרייבער-קוק וואס כאפט אויף אלצדינג וואס קומט אנטקעגן און מאכט דעם אנשטעל אז ער מערקט גארנישט. איך האב געהאט דעם געפיל אז ער האט שוין חרטה געהאט וואס ער האט מיך אריינגערופן. וואס איז אייך איוואן אלעקסייעוויטש, א פארקילונג? האב איך געפרעגט. יעדער איינער גיט מיר נאר א פארקילונג, האט ער א בורטשע געטאן, און איך האב גאר צו טאן מיט מיין לעבער. זייט איר אפשר א דאקטער? ניין. שרייבער, איך ווייס דאס, האט ער זיך אפגערופן אלץ אן אומצופרידענער. איך האב פארשטאנען אז ער האט געליינט מיין בוך. אבער ער האט ניט גערעדט וועגן דעם. געפעלט אים ניט, האב איך באשלאסן, און געווארן טרויעריק. איך האב געוואלט אוועקגיין, ניט געוואוסט אבער ווי אזוי דאס צו טאן. א מענטש איז דאך קראנק, מען דארף זיין אויפמערקזאם צו אים. איך האָב אים געהאָלפֿן אָנקלינגען, דערלאַנגט װאַסער און ער איז געװאָרן װײכער און אָנגעהױבן צו רעדן װעגן שרײַבער, און איך האָב װײניק װעמען געקענט אין מאָסקװע. עס מאַכט ניט אױס װאָס איר קענט זײ ניט, איר דאַרפֿט זײ אױפֿזוכן. זעט זיך מיט לעאָניד אַנדרעיעװן, מיט אײַכװאַלדן און גערשענסאָנען. איר קענט זאָגן, אַז איך האָב אײַך געשיקט. אַ דאַנק. איך װעל אױך באַזוכן בריוסאָװן. בונינ'ס פנים האט באקומען א סארקאסטישן שפאטישן אויסדרוק. דארטן אין דער רעדאקציע פון וועסי איז איבעריג צו דערמאנען מיין נאמען, עס וועט אייך ווייניג העלפן. איך האב זיך דערמאנט אז די ביידע דיכטער, וואלערי ברוסוב, דער רעדאקטאר פון מאדערניסטישן זשורנאל וועסי, די וואג, און בונין האבן געקאנט ליידן איינער דעם צווייטן. ביסלעכווייז איז בונין געווארן מונטערער, האט געווארפן מיט וויציגע ווערטלעך, גערעדט מיט גרויס סימפאטיע וועגן אלעקסאנדער קופרין, צו וועמען איך האב איר געפילט א ווארעמע פריינטשאפט. אין פארלויף פון אונזער פלוידעריי האב איך באמערקט, קופרין וואלט אויף דעם געזאגט אזוי און אזוי.